בית חלקים משיחת חמישה עשר בשבט תשמ ד. ווי גערעדט בארוכה אין די פאריגע התוועדות אין די פריער אויכעט, איז דאך א זיכערע זאך אז מ'וועט אויכעט מאכן די כינוסים פון צבאות השם פון קינדער פאר בר מצוה אדער בת מצוה ביי חמישה עשר בשבט, וואס ביי זיי איז דאך דער ענין פון חנטת אילנות. זיי דארפן ערשט ווערן בר מצוה אדער בת מצוה און מבאר זיין פרשת הענינים און אראפברענגען דאס אויכעט בנוגע אין הוראות למעשה בעניניהם מתאים לגילם ולדעתם און לויט זייער הבנה אין די מצוות וואס זיי פארשטייען צו אין דעם תוכן פון די מצוות. בשעת מ'איז מבאר קינדער פון צבאות השם פאר בר מצוה ובת מצוה, איז זעלבפארשטענדליך אז מ'דארף זיי מבאר זיין אין א סגנון און אין א לשון וואס זיי זאלן דאס פארשטיין לפי שכלם הם, וואס זיי זענען נאך פאר בר מצוה אדער בת מצוה, דאס איז אבער מער נישט וואס מ'איז משנה דעם לבוש און מ'טוט ארויף נאך א לבוש. ביז וואנעט ווי דער ברענגט אראפ אין תורה אור אז ס'קען זיין אזא מין שכל עמוק, אז ביי דעם רב שטייט דאס בגלוי ווי ער איז, כדי דאס זאל אראפקומען ביז למטה דארף מען האבן שלשת אלפים משל, דריי טויזנט משלים און ירידות, ביז וואנעט דאס וועט זיין פארשטאנדיג פאר דעם וואס געפינט זיך אין עולם התחתון.

ביז וואנעט אז מען טוט אים אן אין א משל לאחרי משל לבוש לאחרי לבוש, ביז וואנעט ער ווערט אויכעט פארשטאנדיג פאר עולם הזה התחתון, ועל דרך זה בנוגע צו תלמידים אדער תלמידות לפני בר מצוה אדער בת מצוה, וואס על דרך זה איז אויכעט בנוגע צו חמשה עשר בשבט איז אט דאס פארבונדן. מיט מיט מיט מיט פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל, וואס דאס איז דאך די זיין פירות פון ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון ארץ זית שמן ודבש, וואס דבש מיינט מען זיך דא תמרים, איז דאך דא אויף דערויף דער ביאור פון די זיין פירות ווי עס שטייט אין ליקוטי תורה להאריז"ל. וואס בכללות איז דארט דער ביאור אז דאס גייט מער אויף די זיין ספירות. א אילן איז דאך דאס ז"א וואס ז"א האט זיך זיין ספירות, און די זיין ספירות טיילן זיך פאנאנדער אין חיטה ושעורה וואס דאס איז חסד וגבורה, און דערנאך על דרך זה גפן תפארת ביז ספירת המלכות ווערט דארט מבואר אין ליקוטי תורה. דערנאך קומט עס ארויף אין א ביאור על דרך הנגלה לאחרי בר או בת מצוה, וואס עס האט שוין א שייכות צו לימוד המשנה ביז אויכעט צו לימוד הגמרא, ביז וואנעט אז מען טוט עס דערנאך אן אין א משל וואס איז נאך למטה מזה, וואס דעמאלט קען מען דאס געבן צו פארשטיין אפילו צו קינדער פון בר מצוה, פאר בר מצוה אדער פאר בת מצוה. זאגן זיך זיי אז ארץ ישראל איז דאס איז אזא מין לאנד וואס געהערט צו אידן אין אן אופן פון נחלת עולם, און זי ווערט אנגערופן ארץ ישראל על פי תורת אמת, ווארום דאס איז א ספעציעלע לאנד פאר א ספעציעלן פאלק. במילא דערפון פארשטאנדיג אז ווען עס לעבט דער פאלק אין א נארמאלן אופן, ווען ער לעבט אין זיין לאנד, בדוגמא ווי א קינד ווייסט אז וואו פילט ער זיך באקוועם און אויסגערוהט און רואיג ווען ער געפינט זיך ביי זיך אינדערהיים, אז ער קומט צו גיין אין א צווייטע הויז אפילו אז מ'איז אים דארט מקבל בסבר פנים יפות, אפילו ווען מען גיבט אים כיבוד, און אפילו ווען מען זעצט אים אין א א און מען זעצט אים אוועק אויבן אן מיט כל העניינים הדומים לזה, פילט דער קינד אפילו ער איז אלט אינגאנצן עטליכע יאר אז ער איז נישט באקוועם, ער איז נישט ביי זיך אינדערהיים, ער איז נישט רואיג, ער איז א גאסט, ער איז נישט, דאס איז נישט ער, נישט זיין הויז. על דרך זה בנוגע צו אידן און ארץ ישראל, און וויבאלד דאס איז אזוי איז אויכעט פארשטאנדיג אז אזוי ווי א איד איז ער דאך כל משך ימי חייו פאר בר מצוה נאך בר און נאך בר מצוה פאר בת מצוה און נאך בת מצוה סיי שבת יום טוב ימי החול וכו' איז פארשטאנדיג אז לישועתך קיוינו כל היום יעדע רגע פון זיין לעבן פילט ער זיך נישט באקוועם, ער איז נישט ביי זיך, נישט ביי זיך אין הויז, נישט בית של אבינו שבשמים, במילא פילט ער אז ער וויל און האפט און בעט און שרייט און בעט זיך נאכאמאל כל היום אז זאל זיין צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, וועט עס קומען מיט א רגע פריער. דערנאך זאגט מען אים אז דאס איז אזא מין לאנד וואס בגשמיות אפילו, על אחת כמה וכמה פאר דיין נשמה, אפילו פאר דיין גוף, שטעלט זי דיר צו אלע עניינים, אנהייבנדיג פון חיטה, וואס דאס פארשטייט א קליין קינד, אז ווען פילט ער זיך געזונט, און דער עסן איז א עסן כדבעי, אז ווען ער האט לחם לבב אנוש יסעד, ער קען עסן צוקערקעס, ער קען עסן זיסיקייטן מיט אלע זאכן, אבער פילן זיך זאט און געזונט און בשלימות מיט זיינע. כּוחות, װי אַזױ װי אַ קינד דאַרף האָבן, איז װען ער האָט געגעסן אַ ענין, אַ מין, אַ סעודה, װאָס דאָרט איז דאָ חיטה. דערנאָך זאָגט מען, אַז ס'איז דאָ אַמאָל די אײדעלע טײלן פֿון זײַן גוף, דאַרפֿן זײ האָבן אַן אײדעלען מאַכל. די אברים וואס זענען נישט אזוי איידל דארפן זיי האבן, פארקערט ווען פילן זיי זיך אנגעזעטיגט אז זיי האבן א דיקערן מאכל, א שווערערן מאכל וכו', וואס דאס איז אויכעט דער חילוק צווישן חיטה און שעורה, ווי א קינד זעט עס בפשטות אז לחם פון חיטה איז דאס אן איידעלערער לחם און א לייכטערער לחם וכו'. און דערנאך אז ער דארף אמאל האבן פאר זיין גוף החומרי די חומריות פון זיין גוף, איז דעמאלט דארף ער האבן שעורה ברויט וואס איז געמאכט געווארן פון שעורה. בלשון הגמרא פאר ערוואקסענע איז דאס ווי דאס איז דער חילוק אז חיטה איז דאס מאכל אדם און שעורה איז דאס מאכל בהמה, על כל פנים בהמה שבאדם. און בנוגע צו די ענין פון עבודה רוחנית, איז לחם מיינט דאס די עבודה פון נפש האלוקית, וואס זי איז דער חלק אלוקה ממעל ממש אדם אדמה לעליון, און דערנאך איז דא שעורה, די עבודה פון נפש הבהמית, וואס זי ווערט אנגערופן נפש הבהמית וואס מאכלה שעורים. ווי דער צמח צדק איז דאס מבאר אין אור התורה אין בראשית, וואס ער הייבט אן דעם ביאור וועגן רימון, און ברענגט אויכעט אראפ דרך אגב דעם ביאור און חילוק פון חיטה ושעורה. דערנאך זאגט מען דעם קינד און מ'איז אים מבאר אז ס'איז דא זמנים מיוחדים וואס דעמאלט שטייט ער אין א ספעציעלע פרייליכקייט, במילא איז ביים שפילן די כשרונות מיט א ספעציעלע הצלחה, ווארום ער פילט זיך ביי זיך געהויבן. אזוי ווערט דאס בפשטות איז בשעת מען גיט אים א פארזוכן פון יין לקידוש אדער להבדלה, ווען ער האט גפן. וואס דעמאלט איז בלשון הגמרא אין נכנס יין יצא סוד, א קינד פארשטייט ניט די ווערטער, זאגט מען אים אזוי ווי ער האט באהאלטענע כשרונות, איז דא אמאל ווען ער איז אויפגעלייגט פארשטייט ער א זאך, ס'נעמט ביי אים אבער צייט און ער פארשטייט עס עפעס ניט מיט אזוי זיכער און ניט אזוי קלאר, בשעת ער איז מערער אויפגעלייגט און געזינטער און האט קיינע דאגות ניט, און האט געהאט עפעס א דבר של תענוג, אט א דעמאלט פארשטייט ער לייכטער, און פארשטייט ער שנעלער, און פארשטייט עס בעסער, און ס'לייגט זיך ביי אים אפ. דערנאך קומט צו עניינים וואס זענען מוסיף תענוג, וואס דאס איז אויכעט די הסברה פון תאנה ורימון. און זית שמן ודבש וואס דאס איז תמרים, אז מען זאגט אים אז נוסף אויף די עניינים, דריי עניינים וואס זיי זענען עניינים עיקריים, און אויכעט אפילו גפן איז אויכעט הכרחי כדי ארויס צו מגלה זיין די דבר של סוד, אזוי זאגט מען אים אויכעט אז פון צייט צו צייט באקומט ער א מתנה א דבר של תענוג. בפרט נאך וואס ער האט זיך גארנישט געריכט אויף דערויף איז א תענוג הכי גדול, בדוגמא ווי בפשטות אז מיט דעם דערלאנגען צו דער סעודה נוסף וואס מען גיבט אים פארזוכן פון דעם קידוש, פון יין דקידוש נוסף וואס ער האט דעם לחם ושעורה, גיבט מען אים אויכעט א תאנה ורימון און זית שמן ודבש. אז מען מאכט דעם שמן אריינגעמישט אין די מאכלים ווערט דער מאכל גאר אן אנדער געשמאק, און דעמאלט זעט ער אין זיך אליין ווי אזוי דאס ווירקט אויף אים דורך די מינים וואס ביי אים קומט צו בעניינים של תענוג. וואס דאס איז כאמור ווי מען גיט עס צו פארשטיין אפילו אין די אותיות פון פאר בר ובת מצוה,